די היינטיגע שיר איז פאר רפואת ניסן יוסף ברוך טויבא ברכה יעצט האלט מיר דא דף יב תורה ט אות ג אבל אבער כשאדם עומד להתפלל א מענטש שטעלט זיך דאווענען אונז האבן דאך שוין ארויסגעברענגט ביז יעצט ווי שיין און ווי זיס א דאווענען איז אבער א מענטש שטעלט זיך דאווענען אזי באים מחשבות זרות קומט מחשבות זרות וקליפות און קליפות ומסבבין אותו ס'נעמט אים ארום ונשאר בחושך ער בלייבט איבער אין טונקלקייט ואין יכול להתפלל ער קען נישט דאווענען כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק סכותה בענן איך בין באדעקט געווארן מיט א וואלקן לאך פאר דיר מעבור תפילה פון מיין פון דעם וואס מיין תפילה זאל אריבער גיין. און וכתיב ס'שטייט אין א פסוק סביב רשעים יתהלכון, די רשעים דרייען זיך ארום און ארום. שהרשעים די רשעים היינו הקליפות, די קליפות מסבבין אותו נעמען אים ארום. כרום זלות, היינו בשעת התפילה בשעת כ'דאווען, שהיא עומדת ברומו של עולם, די גמרא טייטשט אויף כרום זלות אז אז דברים עומדים ברומו של עולם, דאווענען שטייט ברומו של עולם און מענטשן זענען מזלזל. און איך שטיי ברומו של עולם, איך קען דאווענען יעצט, און איך דאווען נישט. פארוואס? ווייל די קליפות נעמען מיך ארום. וואס טוה איך יעצט? ודע זאגט דער רבי זאלסט וויסן, שיש פתחים הרבה ס'דא אסאך טירן, בחושך אין דעם טונקל, בחושך הזה אין דעם דאזיגן פינסטערניש, לצאת משם ארויסצוגיין פון דארטן. איז דער רבי זאגט זייער אינטערעסאנטע זאך, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אזוי ווי חזל זאגן, הבא לטמא פותחין לו, איינער וויל ווערן טמא, עפנט מען אים טירן, דאס מיינט יש לו פתחים הרבה ס'דא אסאך טירן, נמצא קומט אויס, שיש פתחים הרבה בחושך, לצאת משם, ס'דא אסאך טירן אין די חושך גם לצאת משם אויך ארויס צו גיין פון דארטן אז מען קען אז ס'איז דא טירן אריין צו פאלן אין די טומאה איז דאך דא טירן צוריק ארויס צו גיין פון דארטן די זעלבע טירן אבל האדם אבער די מענטש הוא עיוור ער איז א בלינדער ואינו יודע למצוא הפתח ער קען נישט טרעפן די טיר נו וואס טוט מען יעצט ודע זאלסטו וויסן שעל ידי אמת דורך אמת זוכה למצוא הפתח איז זוכה צו טרעפן די טיר. כ'האב געטראכט ביי מיר אז יעקב אבינו איז דאך תתן אמת ליעקב, און דאס איז די שייכות פון די תורה, די שייכות פון די תורה איז אז איך בין זיך מחבר צו יעקב, די רגע וואס איך בין מחבר צו יעקב האב איך א טשענס אז יעקב זאל מיר קענען צוריק ארויסשלעפן, אבער דער רבי רעדט פון א אנדערע חלק דא, נישט לגבי יעקב, וועט מען זען. כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא, די אור וואס שיינט איז די אייבערשטער. כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק השם אורי די אייבערשטער איז מיין ליכטיגקייט, וישעי און די אייבערשטער איז מיין הילף. ועל ידי שקר, דורך דעם וואס א מענטש זאגט ליגנט, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, נעמט ער אוועק דעם אייבערשטן. און ס'איז אויך וואס אונז האבן גערעדט פריער, אז א מענטש דארף. צוזאמענברענגן קודשא בריך הוא ושכינתיה אריינברענגען דעם אייבערשטן אין זיין פראבלעמען, אבער אויב ס'איז נישט זיין פראבלעמען, נישט דאס וויל ער, יא, און ער רעדט שקר, איז במילא חס ושלום מאכט ער דא א גאנצע, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, רחמנא לצלן, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, לא תשא את שם השם לשוא, א הערליכע טייטש האט דער רבי, וואס איז די עבירה פון

ווער ס'רופט אים אמת'דיג, והקדוש ברוך הוא עמו, דער אייבערשטער איז מיט אים ווען ער רעדט אמת'דיג, ומאיר לו, און דער אייבערשטער מאכט אים לעכטיג, איך לצאת מהחושך, וויאזוי קען מען ארויסגיין פון די חושך? המונע אותו, וואס טוט אים צוריקהאלטן בטפלותו ביי זיין דאווענען, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק השם אורי דער אייבערשטער מיין לעכטיגקייט, וזה פירוש און דאס איז דער פשט פון פסוק צוהר תעשה לתיבה, א לעכטיגקייט זאלסטו מאכן צום ווארט, פירש רשי. זאגט רשי יש אומרים חלון, ס'דא וואס זאגן אז ביי די תיבה איז געווען א פענסטער, ויש אומרים אבן טובה ס'איז געווען א שיינע שטיין, א גוטע שטיין. והחילוק שבין חלון לאבן טובה וואס די חילוק צווישן א פענסטער מיט א גוטע שטיין? כי החלון ווייל די פענסטער אין לו אור מעצמו ס'האט נישט קיין ליכטיגקייט פון זיך אליינס, אלא נאר דרך שם נכנס אור, די וועג פון דארטן, קומט אריין די לעכטיגקייט. אבער כשאין אור, ס'נישט דא קיין לעכטיגקייט. אינו מאיר, עס שיינט נישט קיין פענסטער. א פענסטער ברענגט אריין לעכטיגקייט פון אינדרויסן. אבל אבן טובה, א גוטע שטיין, אפילו כשאין אור במחוץ, ס'נישט דא קיין לעכטיגקייט אינדרויסן. הוא מאיר בעצמו, שיינט ער פון זיך אליינס. כן יש בני אדם ס'איז דא מענטשן שדיבורם הוא חלון. אמאל זיין זייער זיין דיבור איז א חלון עס טייטש ואין כח להאיר להם בעצמם ער קען זיך נישט לעכטיג מאכן פון זיך אליינס עס טייטש ער האט געזאגט דברי אמת וואס ער האט געהערט פון א צווייטן וזה יש אומרים ס'דא וואס זאגן אומרים מיינט זיי זייער תפילות זייער זאגן איז ואמירתן און זייער זאגן נעשה חלון ווערט אזוי ווי א פענסטער ויש אמירתן נעשה אבן טוב

יא די פינף מוצאות הפה א מענטש האט פינף וועג וואס ער קען ארויסזאגן זאכן מיט די מויל. הכלולים וואס דאס איז נכללים מאש וממים פון אש און מים. האסט אזוי די אלף איז אש, די מ' איז מים, און די ה' איז די ה' מוצאות הפה האסטו אמה. היינו שתראה זאלסט זעהן שיצא הדברים מפיך די ווערטער זאלן ארויסגיין פון דיין מויל באמת באמת דאס מיינט פייער מיט וואסער אזוי אלע מיני וועגן וויאזוי דו קענסט ארויסזאגן דאס מיינט

איז די ראשי תיבות אמת? כי על ידי אמת, דורך דעם וואס א מענטש רעדט אמת, הקדוש ברוך הוא חומד ממעל, דער אייבערשטער גלוסט פון אויבן, לשכון עמו, מען וויל רוען מיט אזא מענטש. כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק קרוב השם לכל קוראיו, דער אייבערשטער איז נאנט צו אלע וואס רופן אים, וכו' שטייט ווייטער. ואז, און דעמאלטס איז פתח התיבה בצדה תשים וואס דאס מיינט היינו התיבה.

איינער וואס איז נעמט אוועק זיין אויער פון הערן תורה איז גם תפלתו תועבה זיין תפילה איז אומווערדיג כתב יד החברים כתב יד החברים און ס'שטימט לכאורה זייער גוט וואס יעקב ווערט אנגערופן סיי איש תם יושב אהלים ער האט געזעצן ביי די געצעלטן און סיי ווערט ער אנגערופן תתן אמת ליעקב ווייל אמת מיט תורה גייט צוזאמען און ווען א מענטש איז זוכה צו רעדן דברי אמת פון די כח התורה דעמאלטס איז ער זוכה צו טרעפן א טיר ארויס. אות ד', וצריך כל אדם לקשר את תפלתו לצדיק הדור. מען מוז האבן דער צדיק הדור, מען דארף האבן יעקב אבינו, אזוי האב איך דאך געשמועסט, כדי מען זאל וויסן אז מיין תפלה גייט אויף די ריכטיגע פלאץ. והצדיק יודע, ער ווייסט לכוון השערים, ער ווייסט פונקטליך ווי אזוי צו מכוון זיין די טויערן, ולהעלות כל תפלה ותפלה לשער השייך צו די טויער וואס איז שייך. כי כל צדיק וצדיק הוא בחינת משה משיח, יעדער איז בבחינת צדיק פון משה מיט משיח. כמו שאמרו משה שפיר קאמרת משה דו זאגסט זייער גוט. אזוי האט איינער אנגערופן דעם צווייטן, אפילו ער האט נישט געהייסן משה, האט ער געזאגט משה דו זאגסט זייער גוט. וכתיב ס'שטייט עד כי יבא שילה ביז ס'וועט קומען דער מלך המשיח, דא משה דאס איז משה. און משיח הוא כלול כל התפילות, ער איז כולל אלע תפילות. און מען זאגט משיח איז די זעלבע אותיות ווי משיח, אלע זאכן וואס איך שמועס זיך אויס מיט'ן אייבערשטן איז אלעס איז משיח. און בשביל זה וועגן דעם יהיה משיח מורח ודאין, ער וועט קענען שמעקן און ער וועט וויסן פונקטליך ווער עס איז זכאי און ווער עס איז מחויב, כי התפילות הן בחינת חוטם, עס איז א בחינה פון די נאז, די נאז ווייזט אויף רחמנות, אויף אריכות אפיים, כמו שכתוב שטייט אין פסוק ותהלתי אחטם לך, מיין תפילה ווערט גערעכנט אזוי ווי אחטם לך, אבער איך וויל אביסל מער מסביר זיין, אזוי ווי מען פארשטייט אז משה רבינו האט אויפגעשטעלט דעם משכן, דער רבי זאגט עס ערגעץ אנדערש. אין די משכן איז געווען אזוי, עס איז געווען ברעטער וואס האט באלאנגט פאר קדש קדשים, און עס איז געווען ברעטער וואס האט באלאנגט פאר די אוהל מועד. א ברעט וואס באלאנגט פאר די אוהל מועד קען נישט זאגן כ'וויל זיין אין קדש קדשים. און אויב א ברעט פון די אוהל מועד וועסטו לייגן אין קדש הקדשים, וועסטו נישט אויפטון וואס דו דארפסט אויפטון. דאס איז א ברעט וואס באלאנגט פאר די אוהל מועד. די זעלבע זאך ווען א מענטש איז זוכה צו האבן זיין זיווג, צו האבן זיין פרנסה, און דאווענען צו די שבט דורך די וועג וואס איז שייך פאר זיין שבט, דעמאלטס איז אלעס אויף די ריכטיגע פלאץ. ממילא דארף מען האבן א צדיק וואס ווייסט אויפצושטעלן דעם משכן, און משיח וועט אויך וויסן פונקטליך וואס טוט זיך מיט אים, ער וועט געבן א שמעק, אקעי דער רבי, דיין עבודה איז דא, און דיין עבודה איז דא, דו וועסט טרעפן דעם אייבערשטן אויף די וועג, דו וועסט טרעפן דעם אייבערשטן אויף די וועג, דא וועט ארויסקומען דיין אמת, דא וועסטו קענען זיך מקשר זיין מיטן אייבערשטן, און דא וועט זיין א עכטע יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, און מען דארף האבן פאר דעם א צדיק. וזה פירוש, דאס איז פשט, אמר רבה בר בר חנה האט רבה בר בר חנה געזאגט. יעצט קומט דער רבי צוריק צו רבה בר בר חנה וואס די גאנצע תורה דארף זיין מרומז אין דעם מעשה פון רבה בר בר חנה זימנא חדא איין מאל הוה קא אזלינן במדברא זענען געגאנגען אין מדבר ואיתלוין בהדן ס'האט אונז האט באגלייט ס'האט זיך באגלייט מיט אונז ס'הייסט ס'איז געקומען באגלייטן ההוא טייעא עפעס א אראבער אונז האבן געשמועסט טייעא מיינט סוחר ישמעאל א סוחר ישמעאל די ישמעאל ער האט געהאט א מורא'דיגע טעקניק דהוה שקיל עפרא, ער קען נעמען ערד, ומורח ליה און האט עס געשמעקט, ואמר און ער האט געזאגט הא אורחא לדוכתא פלן, דאס גייט צו יענע פלאץ, דאס איז די וועג צו יענע פלאץ, והא אורחא לדוכתא פלן, דאס איז די וועג צו יענע פלאץ. אמרינן ליה, מיר האבן געפרעגט כמה מרחקינן ממיא, ווי ווייט זעמיר

אפכית ליה האט מען אויסגעדרייט די שטיקלעך ערד, מ'האט געוואלט וויסן צו ער איז אזא גרויסע מבין מ'וועט קענען כאפן וועלכע ערד איז וואו, ולא יכילית ליה, דאס האט ער שוין נישט געקענט. סאו דער רשב"ם זאגט טייעא מיינט סוחר ישמעאל, והפכינן האי עפרא בהאי עפרא די ערד אין די ערד לנסותו, אים אויסצוטעסטן, אם יהיה בקי כל כך צו ער האט אזא גרויסער טאלאנט. און למעשה האט ער נישט געקענט. יעצט איז דער רבי מסביר אזוי, זימנא חדא איתלוין בהדן ההוא טייעא, סוחר ישמעאל. זה בחינת הצדיק הדור, דער צדיק הדור שהוא כולל כל התפילות כמשיח, ער קען כל, ער איז כולל פון אלע תפילות אזוי ווי משיח. ותפילתו, ותפילה זה, און די תפילה איז בחינת סוחר ישמעאל, כמו שכתוב שטייט אין פסוק כי שמע השם אל עניך, דער אייבערשטער האט צוגעהערט צו דיין פאר ותקימו קיבה לשם צבאות תאב שלמה קאווע און נאטרעלע וואס זיי א סוחר און דאס מיינט סוחר כי סובב דגימת סחור ארום ווערט אנגערופן סחור וואס איז בחינת אמונה דאס א בחינה כמו שכתוב בנוסח ספירת השכל דיין אמונה נעמט דיך ארום זעט מען פון דעם אז אמונה מיינט תפילה. יא, אמונה ווערט אנגערופן ארום און ארום, און במילא וועגן דעם, דאס איז געווען דער סוחר ישמעאל, א צדיק וואס ווייסט פונקטליך וואס מען טוט מיט די תפילות פון יעדע איד. ואיתלוין בהדן ההוא טייעא שקשרנו את עצמינו עם הצדיק הדור. אונז האבן זיך באהאפטן מיט דער צדיק הדור, דאס מיינט דער צדיק האט אונז באגלייט, שהוא בחינת משיח, דאס איז משיח, כלליות התפילה, די כלליות פון אלע דאווענען, ושקיל עפרא, און. ער האט גענומען ערד ומורח ער האט עס געשמעקט ואמר ער האט געזאגט הא לדוכתא פלן דאס די תפילה באלאנגט צו די פלאץ הא לדוכתא פלן די תפילה באלאנגט פאר די פלאץ עפרא זה בחינת תפילה דאס איז תפילה כמו שכתוב שטייט אין פסוק יתן כעפר חרבו ער וועט געבן אזוי ווי שטויב זיין שווערד וחרב זה בחינת תפילה זעט מען מען שטעלט צאם עפר מיט חרב כמו שכתוב שטייט בחרבי ובקשתי ומורח און ער האט עס געשמעקט. יש לו כח הזה להריח, דער צדיק האט די כח צו שמעקן, על ידי שהוא כולל כל התפילות, ער כולל אלע תפילות, וכתיב ס'שטייט ותהלתי אחטם לך, די תפילה ווערט אנגערופן אזוי ווי אלע תפילות, ואמר האט ער געזאגט הא לדוכתא פלן, די תפילה באלאנגט אויף די פלאץ, שהוא יודע, ער ווייסט שערי התפילות, די טויערן פון אלע תפילות, והוא יודע כל תפילה, יעדע תפילה השייך לשבטו וואס איז שייך צו זיין שבט. ואמרינן ליה האט מען אים געפרעגט, כמה מרחקינן ממיא, ווי ווייט זענען מיר פון וואסער? אמר, האט ער געזאגט, הבו לי עפרא, געטס מיר די שטויב, די ערד, ויהבינן ליה האט עס אים געגעבן. אמר לן, האט ער געזאגט צו אונז, תמניא פרסי, תנינן ויהבינן ליה האט עס געגעבן א צווייטע מאל, אמר לן, האט ער געזאגט צו אונז, תלתא פרסי, דריי פרסה. אפכית מ'האט עס איבערגעדרייט ולא יכילית לא יכילית ליה מ'האט עס נישט געקענט היינו אמרינן מ'האט געזאגט כמה אנן מרחקינן ממיא בבחינת שפכי לבך כמים נוכח פני השם יעדער איינער זוכט אז די דאווענען זאל זיין ס'זאל זיך גיסן ווי וואסער מען בעט שפכי כמים לבך נוכח פני ווען וועל איך זוכה זיין אמאל אז מיין דאווענען זאל זיך גיסן ווי וואסער האט מען געפרעגט דעם צדיק הדור וואס איז נעמט קער פון די תפילות נו, ווי ווייט בין איך פון די שפכי כמים לבך? איך וואלט שוין געוואלט אמאל אנקומען אהין. אמר לן זאגט מיר דער צדיק, תמניא דו דארפסט האבן אכט בחינות. תמניא בחינות, אכט בחינות. היינו לימוד התורה, וואס איז לימוד התורה? יש חמשה חומשי תורה. מ'מוז לערנען חמשה חומשי תורה. און שלש תפילות, די דריי תפילות. מ'מוז לערנען. איז תנינן ויהבינן ליה שפעטער. האבן מיר געלערנט, תנינן לשון לימוד האבן מיר געלערנט, ואחר הלימוד און נאכן לערנען יהבינן ליה האט מען נאכאמאל געגעבן להריח צו שמעקן כמה מרחקינן מזאת הבחינה של מים, כ'האב שוין געלערנט, כ'האב שוין די חמשה חומשי תורה, וואס איז יעצט? ואמר לן תלתא פרסי, דארפסט נאך מתקן זיין די דריי דאווענען, היינו שלש בחינות תפילות, די דריי דאווענען, דאס איז קאנעקטעד, שחרית מנחה מעריב איז קאנעקטעד, והראה לנו סימן אז ער האט געוויזן א סימן, שעדיין לא הגענו למדריגה זאת, אונז האלט מען נאכנישט די מדריגה פון שפכי כמים לבך, שנתפלל כל כך בכוונה, אז מען זאל דאווענען אזוי בכוונה עד שנשפך לבינו, ס'הארץ זאל אויסגעגאסן ווערן לפניו פארן אייבערשטן כמים אזוי ווי וואסער, והא ראיה, כ'האב א ראיה אויף דעם. אפכית. דריי עס איבער, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, אף תשיב צור חרבו, אף תשיב צור חרבו ולא הקמותו במלחמה. כי כל התפילות, אלע תפילות הם בחינת חרב, איז א בחינה פון א שווערד, אצל משיח לגבי משיח. ואם היו התפילות בבחינה הנ"ל, אויב די תפילות זאל גיין בבחינה די בחינה פון שפכי כמים לבך, בוודאי זיכער לא היה משיב צור חרבו וואלט די אייבערשטער נישט צוריק געקערט זיין שווערד זיין משיח. יא. אף תשיב צור חרבו, די אייבערשטער קערט דאך צוריק זיין זיין שווערד, ולא הקימותו, און די אייבערשטער שטעלט נישט אויף קיין מלחמה די מלחמה פון משיח, שעדיין לא מדרגה לא הגענו לדרגה שפכי כמים לבך נוכח פני השם, ווען משיח וועט קומען, דעמאלטס וועט ער דורך קומען צום מדרגה פון שפכי כמים לבך, אבער לכאורה לויט די תורה קומט אויס אז משיח מיינט אז מיין תפילה איז אויף די ריכטיגע פלאץ, און טאקע אויב א מענטש איז זוכה. נאך פאר משיח קומט, א בחינה פון א אייגענע משיח, אז ער איז אויף די ריכטיגע פלאץ, זיין תפילה איז אויף די ריכטיגע פלאץ, און ער ווייסט, ער טרעפט די שער וואס ער דארף בעטן, און ער לויט לכאורה צו טרעפן די שער דארף מען דאווענען באמת, און ער דאווענט באמת קען ער אויך זוכה זיין צו שפכי כמים לבך, נו דער אייבערשטער דארף אונז זאל זוכה זיין.